דינסטאג ויגש. ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזינען אז דאס אקעגן די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, ויצא האחד מאתי, יהודה זאגט פאר יוסף די ווערטער פון יעקב אבינו, אז דער איינציגער, דער איינער, דאס הייסט דער באליבטער און דער חשובער פון די צוויי קינדער וואס רחל האט מיר געבוירן, איז ארויסגעגאנגען פון מיר, ואומר און איך האב געזאגט אך טרוף טורף, ס'מוז זיין אז ער איז פארציקט געווארן, והראיה ולא ראיתיו עד הנה, כ'האב אים נישט געזען ביז היינט. זאגט דער תרגום ונפק חד מלותי, ואמרית ברם מקטל קטיל ולא חזיתיה עד כען. זאגט ער נאך פון יעקב ווייטער ולקחתם אויב איר זאלט נעמען גם את זה אויך דעם בנימין מעם פני פון פאר מיר וקרהו אסון, זאגט דער רמבן דאס קען מען טייטשן אויף צוויי וועגן, אדער בלשון ספק, אויב ס'וועט אים פאסירן אן אומגליק וועט זיין והורדתם את שיבתי ברעה שאולה, עטס וועטס אראפנידערן מיין עלטער מיט א שלעכטיגקייט אינעם גריב אריין, אדער מיינט עס בלשון וודאות, ס'וועט אים, חלילה, פאסירן אן אומגליק, ווייל ער איז דאך א יונג קינד, א געצערטלט קינד, ער איז נישט צוגעוואוינט צו זיין אין די סכנה פון די וועגן, ממילא איז עס א זיכערע זאך אז ער וועט חלילה אומקומען, און דעמאלטס וועט זיין, והורדתם את שיבתי. זאגט רשי וקרהו אסון, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ווען א מענטש איז אונטערוועגנס, געפינט ער זיך מער אין א מקום סכנה, קען דער שטן מער מקטרג זיין, והורדתם את שיבתי, זאגט רשי, עכשיו יעצט כשהוא אצלי ווען דער בנימין איז ביי מיר, אני מתנחם בו טרייסט איך מיך מיט אים על אמו, אויף זיין פארשטארבענע מאמע ועל אחיו, און אויף זיין ברודער וואס איך מיין ער איז געשטארבן, ואם ימות זה, טאמער דער זאל שטארבן, דומה עלי ווערט עס פאררעכנט ביי מיר ששלושתן מתו ביום אחד, כאילו אלע דריי זענען געשטארבן אינעם זעלבן טאג. זאגט דער תרגום, ותדברון אף ית דין מן קדמי ויערעניה מותא ותחתון ית שיבתי בבישתא לשאול. זאגט יהודה ווייטער צו יוסף, ועתה און יעצט כבאי ווען איך זאל קומען אל עבדך צו דיין קנעכט אבי מיין טאטע והנער איננו אתנו און דער יונג וועט נישט זיין מיט אונז, ונפשו קשורה בנפשו, זיין זעהל איז דאך אנגעקניפט אינעם זעהל פונעם קינד. זאגט די תרגום, וכען כמיתי לות עבדך אבא, ועולימא ליתוהי עמנא ונפשיה חביבא ליה כנפשיה, די תרגום טייטשט אז זיין נפש איז באליבט אויף אים ווי זיין נפש, ווייל ס'קען נישט זיין ממש קשורה, א נפש איז א רוחניות'דיגע זאך, מ'קען נישט צוקניפן קיין נפש צו א צווייטע נפש, פאר דעם טייטשט ער עס, עס איז אזוי באליבט כאילו עס איז צוגעקניפט. זאגט דער פסוק והיה וואס וועט זיין כראותו ווען דער טאטע יעקב וועט זען כי אין הנער אז דאס קינד איז נישט דא ומת טייטשט רש"י דער טאטע וועט שטארבן פאר צער והורידו עבדיך וועלן דיינע קנעכט די שבטים מאכן נידערן את שיבת עבדך אבינו דאס עלטער פון דיין קנעכט אונזער פאטער ביגון מיט א טרויער שאולה אין גרוב אריין אין קבר אריין. זאגט רשי והיה כראותו כי אין הנער ומת, טייטשט רשי אביו מצרתו, דער טאטע וועט שטארבן פון צרות. זאגט די גור אריה, רשי האט נישט געוואלט טייטשן ומת אז דאס גייט ארויף אויפן קינד, ווייל פארוואס זאל דער טאטע טראכטן אז די קינד איז געשטארבן, ער קען דאך פונקט אזוי גלייבן וואס זיי וועלן אים פארציילן אז ער איז גענומען געווארן פאר א קנעכט. און דער בית הלוי פרעגט, לכאורה פארוואס זאל דער טאטע אוועק שטארבן ווען ער זעט נישט דאס קינד? יוסף קען דאך זאגן פאר יהודה, ענקער טאטע איז אן ארנטליכער ערליכער מענטש, און עטס קענטס אים זאגן דעם אמת, אז דיין זון וואס דו ביסט אזוי צוגעבינדן צו אים, ער איז געפונען געווארן אלס גנב, און מען האט אים גענומען פאר א קנעכט, און דער טאטע וועט אויכעט פארשטיין אזא זאך, אז טאמער דער קינד איז געווארן איז געווארן א גנב, דארף מען אים האלטן אין די ראמען, און ער וועט גארנישט אוועק שטארבן. זאגט דער בית הלוי והיה כראותו כי אין הנער ומת, ער וועט אוועק שטארבן אויף די רגע, נאך פאר ער וועט האבן צייט עפעס צו פרעגן אדער פאר מען וועט אים עפעס איינמעלדן, אויף די רגע וועט ער אוועק שטארבן פאר גרויס צער. זאגט דער תרגום ויהי כד יחזי ארי לית עולימא ומית, ויחתון עבדך ית שיבת עבדך אבונא בדוונא לשאול, זאגט דער פסוק, כי עבדך ערב את הנער, דיין קנעכט איך יהודה, איך האב פארהאפטעט דאס קינד, מעם אבי פון מײַן טאטן לאמר צו זאגן, אם לא אביאנו אליך, טאמער איך וועל אים נישט צוריק ברענגען צו דיר וחטאתי לאבי כל הימים, וועל איך זיין זינדיג פאר מײַן טאטן אלע טעג. זאגט דער רבינו בחיי, אויב ער האט יעצט געזאגט דעם לשון וואס ער האט געזאגט פאר זיין טאטן, ווי ער זאגט דא אם לא אביאנו אליך, וואלט זיך בעסער געפאסט ער זאל זאגן וחטאתי לך כל הימים, בפרט אז ווען ער האט גערעדט צו יעקב האט ער גענוצט ממש דעם אויסדרוק וחטאתי לך. זאגט דער רבינו בחיי אז יהודה האט דא אפעלירט צו יוסף אויכעט כלפי דעם אייבערשטן, ער האט דאך געהערט פון יוסף אז ער איז אלקים אני ירא, ער האט דאך געזאגט אז ער איז א גאטס פארכטיגע מענטש, האט ער זיך אויסגעדרוקט דא וחטאתי לאבי וואס דאס קען מיינען סיי דער טאטע יעקב און סיי דער טאטע אין הימל, ווי רש"י טייטשט אויף כל הימים אז ער האט זיך פארשולדיגט און פארזינדיגט, ער וועט זיין זינדיג און ער וועט פארלירן ביידע וועלטן, ממילא האט ער אפעלירט צו יוסף ער זאל רחמנות האבן אויף אים ווייל ער וועט ליידן סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט ביים טאטן אין הימל. זאגט רש"י כי עבדך ערב את הנער, ואם תאמר, רש"י שמועסט דא אויס א פארשטענדליכע קשיא וואס די תורה האט נישט אריינגעשריבן וואס מען פארשטייט פון זיך אליין אז יוסף קען פרעגן וואס עפעס דרוקסטו דיך אויס מער ווי אלע ברידער? ואם תאמר למה אני נכנס לתגר פארוואס קום איך דא אריין מיט א קריגעריי יותר משאר אחי? אויף דעם איז די ענטפער הם כולם מבחוץ זיי זענען אלע פון אינדרויסן אבער ואני נתקשרתי בקשר חזק כ'האב מיך פארקניפט מיט א שטארקן בונד להיות מנודה בב' עולמות צו זיין פארוואגלט פון ביידע וועלטן טאמער איך ברענג אים נישט צוריק. זאגן די מפרשים אז אויבן אין פרשת מקץ האט רש"י מסביר געווען כל הימים אז ער וועט פארלירן אויך דעם עולם הבא ווייל דאס איז די עיקר די עיקר נידוי די פראבלעם איז אז ער וועט פארלירן זיין עולם הבא די עולם הזה איז דאך סיי ווי א עולם עובר אבער ווען ער האט גערעדט צו יוסף האט ער נישט געקענט זאגן איך גיי פארלירן די עולם הבא אליין ווייל ווער זאגט אז יוסף גלייבט אין עולם הבא איז פאר דעם רעדנדיג צו יוסף האט ער זיך אויסגעדרוקט אויף א אופן אז ער וועט פארלירן אויך דעם עולם הזה, וואס דאס וועט ער זיכער פארשטיין. זאגט דער תרגום ארי עבדך מערב בעולימא מן אבא למימר, אם לא איתיניה לותך ואהי חטי לאבא כל יומיא. זאגט יחזקאל הנביא אין קאפיטל ל"ז. האט ער געזאגט פריער אז ס'וועט זיך פאראייניגן יהודה מיט יוסף, ס'וועט מער נישט זיין צוטיילט כלל ישראל צווישן די עשרת השבטים און די מלכי יהודה, אלעס וועט זיין אונטערגעווארפן אונטער מלכות בית דוד. וישבו על הארץ, זיי וועלן ווייטער זיצן אויפן לאנד, אשר נתתי וואס איך האב געגעבן לעבדי ליעקב, צו מיין קנעכט יעקב, זאגט רש"י פארוואס כאפט ער פונקט אן יעקב? ווייל פאר יעקב האט דער אייבערשטער צוגעזאגט ארץ ישראל אן קיין גרעניצן, אזוי וועלן עס די אידן באקומען לעתיד לבוא. דער רד"ק זאגט, אברהם און יצחק האבן געהאט קינדער וואס האבן נישט גע'ירש'נט ארץ ישראל, אבער יעקב האבן אלע זיינע קינדער באקומען א חלק אין ארץ ישראל, און פאר דעם ברענגט ער דא ארויס לעבדי ליעקב, אז אלע אידן וועלן באקומען א חלק און ס'וועט גיין אויף אלע זייערע קינדער שפעטער. דער לאַנד אשר ישבו בה אבותיכם וואָס ענקערע עלטערן זענען אין איר געזיצן, וישבו עליה די אידן וועלן זיצן אויף איר המה זיי ובניהם און זייערע זין ובני בניהם זייערע זין זין עד עולם ביז אייביק, ודוד עבדי נשיא להם לעולם מיין קנעכט דוד המלך, משיח וואָס וועט שטאַמען פון דוד המלך, וועט זיין דער נשיא צו זיי אויף אייביק, די מלוכה וועט בלייבן נאָר ביי דוד המלך און ביי זיינע קינדער און אייניקלעך, ס'וועט נישט אויפשטיין קיין קעניג פון קיין שום אַנדערע שבט. זאגט דער מהר"י קרא, ווי קומט דא אריין די וישבו על הארץ? ווייל פארדעם איז געשטאנען אז די אידן וועלן ווייטער היטן די חוקים און משפטים פון די תורה. זאגט ער, ווי אימער מען רעדט פון היטן חוקים און משפטים זעט מען נעבן דעם אז מען רעדט פון ישיבת הארץ, ווייל די איינציגע סיבה פארוואס אידן ווערן פארטריבן פון ארץ ישראל איז נאר ווייל מען היט נישט תורה ומצוות, און אז מען היט תורה ומצוות וועט מען בלייבן אויפן לאנד און מען וועט קיינמאל מער נישט פארטריבן ווערן.

ונתתים, איך וועל זיי געבן. איז דא אפאר פשטים וואס דאס מיינט, דער תרגום זאגט, איך וועל זיי בענטשן, דאס הייסט איך וועל זיי געבן צו א בענטשינג. דער רדק זאגט נאך א פשט, איך וועל זיי געבן אויף זייער לאנד אז זיי וועלן קענען בלייבן דארט אויף אייביג. און דער מהרי קרא זאגט, איך וועל זיי געבן אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ולתתך עליון על כל גויי הארץ, די אידן וועלן זיין איבער אלע פעלקער לשם ולתפארת ולתהלה. והרביתי אותם, איך וועל זיי פארמערן, ונתתי און איך וועל אריינגעבן את מקדשי מיין הייליגטום בתוכם צווישן די אידן לעולם, עס וועט אנהאלטן אויף אייביג, דער אייבערשטער וועט משרה זיין זיין שכינה צווישן די אידן. זאגט דער תרגום, ואגזר להון קים שלם, קים עלם יהי עמהון ואברכינון, ואסגי יתהון, ואתן ית מקדשי ביניהון לעלם. זאגט דער פסוק ווייטער והיה משכני עליהם, מיין רואונג וועט זיין אויף זיי, ער מיינט באמת צווישן זיי זאגט דער רדק, ער רופט עס נאר אן אויף זיי ווייל זיי וועלן מורא האבן פונעם אייבערשטן, די יראת השם וועט זיין איבער זייער קאפ, והייתי להם לאלוקים, איך וועל זיין צו זיי פאר א באשעפער, איך וועל זיי ווייטער ארויסהעלפן, והמה יהיו לי לעם, און זיי וועלן זיין צו מיר פאר א פאלק, זיי וועלן ווייטער גלייבן אין מיר און טון מיין ארבעט. זאגט דער תרגום ואשרי שכינתי ביניהון ואהוי להון לאלקא ואינון יהון קדמי לעם. זאגט דער פסוק וידעו הגוים, דעמאלטס וועלן אלע פעלקער וויסן כי אני ה' מקדש את ישראל, אז איך באשעפער האב געהייליגט די אידן, בהיות מקדשי בתוכם לעולם, אז זיי וועלן זען אז כ'האב אריינגעלייגט מיין שכינה מיין הייליגטום צווישן זיי אויף אייביג, ווען די אידן וואלטן נישט געווען הייליג וואלט מיין שכינה נישט גערוט צווישן זיי, און אז איך שטעל אריין מיין שכינה צווישן זיי איז א סימן אז די אידן זענען געהייליגט געווארן, און זיי זענען די אויסדערוועלטע פאלק, זאגט דער תרגום וידעון עממיא ארי אנא השם מקדיש ית ישראל במהוי מקדשי ביניהון לעלם. דא ענדיגט זיך די הפטורה פון די וואך, און די קומענדיגע טעג איז מען משלים פון א קאפיטל ווייטער, קאפיטל לח אין יחזקאל ויהי דבר השם אלי לאמר, יחזקאל הנביא זאגט ס'איז געקומען א נביאה צו אים פונעם אייבערשטן ער זאל איבערזאגן ווייטער, זאגט דער תרגום והוה פתגם נבואה מן קדם השם עמי למימר. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י, הון עשיר, די פארמעגן פונעם רייכער, קרית עזו, דאס איז זיין שטעטל פון זיין שטארקייט, אויף דעם פארלאט ער זיך, ווען ס'קומט אים אונטער עפעס, קען ער זיך אויסלייזן מיט די געלט. מחתת דלים רישם, די בראך פון די ארעמע לייט, איז זייער ארעמקייט אליינס, אז זיי קענען זיך גארנישט ארויסהעלפן און זיך אויסלייזן מיט געלט. רשי טייטשט אויס דעם פסוק אויף תורה, די רייכטום פון א עושר, דאס איז זיין תורה, דאס טוט אים אונטערשטיצן און אונטערהאלטן, מיט דעם וועט ער זיך קענען באפעסטיגן אקעגן א יעדע זאך וואס קומט אונטער, און די בראך פון די ארעמעלייט וואס זענען ליידיג פון תורה, איז זייער ארעמקייט, דאס אז זיי האבן נישט געלערנט קיין תורה, דאס וועט זיי אונטערברעכן. דער רבינו יונה זאגט אז דער פסוק ברענגט ארויס אז ביידע זאכן זענען א טעות, דער עושר וואס ער פארזיכערט זיך אויף זיין פארמעגן, ער גרייזט, און דער ארעמאן וואס ער איז צעבראכן און ער האט מורא ווייל ער האט נישט קיין פארמעגן, דער גרייזט אויכעט, ווייל דער עיקר איז ווי דער פסוק זאגט ווייטער, פעולת צדיק לחיים, אלעס וואס א מענטש טוט דארף ער טון פאר'ן אייבערשטן, און מען דארף זיך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן, די עשירות קען גארנישט העלפן, און דאס אז מען האט נישט קיין געלט, דאס קען גארנישט שעדיגן.

די תבואה פון א רשע, דאס הייסט זיינע ווערק וואס ער פירט אויס, דאס אלעס וועט אים ברענגען א חסרון, און אלעס וואס ער טוט איז נאר צו קענען זינדיגן, ווי דער רבינו יונה זאגט, א צדיק, אלע זיינע פעולות זענען צום לעבן, סיי ווען ער לערנט און דאווענט, און סיי ווען ער האנדלט, איז דאך אויך די עיקר סיבה פארוואס ער האנדלט איז נאר כדי ער זאל קענען האבן געלט צו דינען דעם אייבערשטן, ער זאל קענען די איבריגע צייט לערנען מיט א ישוב הדעת, און ווען ער ווערט רייך נוצט ער עס אויס אויף וויכטיגע זאכן, ער געבט צדקה, און אזוי ווייטער. אבער די תבואה וואס א רשע פארדינט, אפילו ווען ער זאל עס פארדינען ערליך, ער זאל עס נישט האבן אוועקגערויבט פון א צווייטן, אבער מיט די געלט נוצט ער עס אויס צו זיך נאכקומען, נאכגעבן אלע זיינע תאוות, ממילא די תבואות פון א רשע, דאס ברענגט אים צו ווייטער צו חטאים. רש"י ברענגט א מדרש, פעולת צדיק גייט ארויף אויף שלמה המלך, וואס ער האט געבויט די בית המקדש, וואס דאס האט געברענגט א לעבן אויף אידישע קינדער, עס האט מכפר געווען זייער עבירות, און די תבואה פונעם רשע גייט ארויף אויף מנשה וואס ער האט אריינגעברענגט א צלם אינעם היכל, און דאס איז פאררעכנט פאר אים פאר א חטאת. דער מלבים זאגט, פעולת צדיק לחיים, ס'איז א חילוק צווישן פעולה און מעשה. מעשה איז די סוף מעשה וואס איז די תכלית פון א זאך ווערט אנגערופן מעשה, און די אלע זאכן וואס מען טוט ביז אהין, למשל ווען א מענטש וויל האבן תבואה, איז די חרישה מיט די זריעה מיט די קצירה די אלע זאכן וואס מען טוט ביז ס'ווערט א פארטיגע זאך דאס הייסט אלעס פעולות. ביי א צדיק איז אפילו די פעולות, אפילו די אלע צוגרייטונגען, די אלע הכנות וואס ער טוט צו א זאך, פאר די הכנה אליין וועט מען באקומען א שכר, און פון דעם אליין וועט מען האבן לחיים, מען וועט האבן צום לעבן. זאגט די תרגום עובדיה דצדיקא לחיי עללתיה דרשיעא לחטיתא זאגט דער פסוק אורח לחיים א וועג צום לעבן שומר מוסר דער וואס היט אפ מוסר דער וועט צוקומען צום וועג פון לעבן ועוזב תוכחת, און דער וואס פארלאט די מוסר רייד, מתעה, דער טוט פארבלאנדזשן, סיי ער אליין בלאנדזשעט, און סיי ער מאכט אז אנדערע זאלן בלאנדזשן. און דער אבן עזרא זאגט מתעה, ער וויל אפילו אפקערן פון וועג, דער וואס איז געשטאנען אנהייב פסוק דער שומר מוסר, פאר דעם רשע איז נישט גענוג אז ער אליין בלאנדזשעט, ער וויל אפקערן דעם שומר מוסר אויך פונעם ריכטיגן וועג. דער ווילנער גאון טייטשט, שומר מוסר, מוסר מיינט יסורים, סיגופים וואס א מענטש איז זיך מסגף און ער איז זיך מצער, ער איז מרגיז דעם יצר טוב איבער'ן יצר הרע, און דאס וועט אים ברענגען א אורח לחיים, ווי די גמרא זאגט אין ברכות דף ה' עמוד א', אז מען קען נישט קונה זיין קיין עולם הבא נאר דורך יסורים, די ריכטיגע חיים אמיתיים אויף יענע וועלט, דאס קומט נאר דורך שומר מוסר, א מענטש ארבעט אויף זיך און ער פייניגט זיך ביז ער קומט צו צום ריכטיגן וועג, אבער עוזב תוכחת, תוכחה מיינט מוסר רייד, א מענטש וואס ער פארלאט און ער האט פיינט אפילו נאר מוסר רייד, נישט נאר וואס ער פייניגט זיך נישט און ער ארבעט נישט אויף זיך, נאר ער האט אפילו פיינט ווען מען זאגט אים מוסר, איז לא די וואס ער וועט נישט דערגרייכן צו דעם עולם הבא, נאר מתעה ער וועט אינגאנצן אראפבלאנדזשן פונעם ריכטיגן וועג. זאגט די תרגום, אורח דחיי נטרי מרדותא ודשביק מכסנותא תעי. זאגט די פסוק מכסה שנאה, ווער ס'פארדעקט א פיינטשאפט וואס ער האלט אין הארץ אויפן חבר, שפתי שקר, דאס וועט צוברענגען אז ער זאל מיט זיין ליפן זאגן ליגנט, ער חנפ'עט אריין דעם חבר מיטן מויל כאילו ער האט אים יא ליב, און אינעווייניג ביי זיך אין הארץ איז אפגעהיטן א פיינטשאפט, און דאס איז זייער א שרעקליכע זאך ווייל דער חבר ווייסט נישט זיך צו היטן פון אים, און ער דרייט זיך נאנט צו אים, און אזוי וועט ער אריינפאלן שפעטער אין זיין נעץ. און מוציא דיבה הוא כסיל, ווער ס'זאגט יא ארויס די שלעכטע זאכן וואס ער האט אויף זיין חבר אינעם הארץ, דער איז א נאר, ווייל מענטשן וועלן זאגן אז דאס וואס דו בארעדסט דעם חבר כל הפוסל במומו פוסל, דו אליין האסט די אלע חסרונות, אבער ס'איז נישט אזוי שרעקליך זאגט דער רלבג, ווען איינער זאגט יא ארויס אלע פיינטשאפט וואס ער האט אויפ'ן חבר, ווי דער איינער וואס איז מכסה שנאה, ממילא דער מכסה שנאה שפתי שקר, דער איז שרעקליך ווייל מען ווייסט נישט זיך צו היטן פון אים, דער מוציא דיבה איז נאר א כסיל, אבער עס איז נישט אזוי געפערליך ווי דער אנדערער וואס מען ווייסט נישט זיך צו היטן פון אים. זאגט דער תרגום, מכמין בעיל דבבא ספוותא דשקרא, און מפיק טבא הוא סכלא. זאגט דער פסוק ברוב דברים לא יחדל פשע, זאגט דער רלבג, מ'האבן דאך אין פריערדיגן פסוק מסביר געווען אז ס'איז ענדערש אז מ'זאל יא ארויסזאגן די פיינטשאפט, ווי איידער מ'זאל שווייגן און האלטן די זאך ביי זיך, וועסטו דאך מיינען אז אייביג איז בעסער ווען מ'זאגט ארויס א זאך פון מויל, זאגט דער פסוק ניין, ברוב דברים לא יחדל פשע, אז מען רעדט אסאך איז נישט מעגליך צו פארמיידן קיין זינד, ווי רבינו יונה איז מסביר, מען דארף דאך איבערטראכטן יעדעס ווארט פאר ס'קומט ארויס פון מויל, ממילא טאמער א מענטש רעדט צו סאך האט ער נישט קיין געלעגנהייט איבערצוטראכטן יעדעס ווארט, זיין מח קען נישט אזוי שנעל נאכלויפן די דיבורים, ממילא קומט ארויס אומ-איבערגעטראכטע ווערטער, און דאס איז א פשע, ס'קומט ארויס לשון הרע, ס'קומט ארויס שנאת חינם. וחושך שפתיו, דער וואס טוט פארמיידן זיינע ליפן, ער האלט זיך צוריק, און ער רעדט נאר איבערגעטראכטע ווערטער, משכיל דער איז א קלוגער, און משכיל דער וועט מצליח זיין. זאגט די תרגום, בסוגיא דמילי לא פסיק חובא, און דחסיך ספוותיה סכלתנא. זאגט די משנה אין מסכת יבמות פרק י א, נושאין על האנוסה ועל המפותה, טאמער א מענטש האט מאנס געווען, באצווינגען, אדער מפתה געווען, ער האט איבערגערעדט א אידישע פרוי, מעג ער נאכדעם גיין חתונה האבן מיט איינע פון אירע קרובות, דאס הייסט מיט איר שוועסטער, צו מיט איר מאמע, צו מיט איר טאכטער, דאס וואס מ'האט גע'אסר'ט א אישה ובתה, צו אישה ואחותה, צו אישה ואמה, איז נאר ווען מ'האט חתונה געהאט מיט די ערשטע, דעמאלטס טאר מען נישט וואוינען אפילו באונס אדער בפיתוי מיט די אנדערע קרובים, אבער אויב מ'האט מאנס געווען און מפתה געווען א פרוי, מעג מען חתונה האבן נאכדעם מיט איינע פון אירע קרובות. האונס והמפתה על הנשואה איז אבער חייב, טאמער איינער האט קודם חתונה געהאט מיט א פרוי, און נאכדעם האט ער באצווינגען אדער איבערגערעדט איר מאמע אדער איר שוועסטער אדער איר טאכטער, איז ער יא מחויב. זאגט די משנה נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, א מענטש מעג חתונה האבן מיט א פרוי וואס זיין טאטע האט געהאט באצווינגען אדער איבערגערעדט, און די זעלבע זאך אנוסת בנו ומפותת בנו, א פרוי וואס זיין זון האט געהאט באצווינגען אדער איבערגערעדט, אזוי האלט די תנא קמא. אבער רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו, ער לערנט עס ארויס פון א פסוק וואס עס שטייט ולא יגלה כנף אביו, ס'שטייט נישט א לשון קיחה וואס דאס מיינט נאר בנישואין בהיתר, נאר לא יגלה כנף שראה אביו, אפילו ס'איז געווען באונס אדער בפיתוי, טאר דער זון שפעטער נישט חתונה האבן מיט די פרוי. דער ברטנורא שמועסט אויס אז דאס וואס די משנה האט געזאגט אז מען מעג חתונה האבן מיט א קרובה פון א אנוסה און א מפותה, דאס איז נאר אויב די אנוסה אליין און די מפותה אליין לעבט שוין נישט, ווייל ווי לאנג די אנוסה און די מפותה לעבן האבן די חכמים גוזר געווען אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט איינע פון אירע קרובות, ווייל זי וועט זיך דרייען ביי די קרובה אין שטוב, צו ביי איר מאמע, צו ביי איר טאכטער, צו ביי איר שוועסטער, און מען קען צוקומען צו די איסור פון אונס און מפתה על הנשואה וואס די משנה זאגט אז דאס איז חייב. משנה בית, הגיורת שנתגיירו בניה עמה, א גוי'אישע פרוי וואס האט זיך מגייר געווען, און זי האט אויכעט געהאט צוויי זין וואס האבן זיך מגייר געווען מיט איר, לא חולצין ולא מיבמין, טאמער איינער פון די ברידערס שטארבט אן קינדער, איז נישט דא קיין מצוה פאר די אנדערע ברודער צו געבן חליצה אדער יבום פאר די פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, ווייל די מצוה פון חליצה ויבום גייט נאר אן ביי ברידער פון איין טאטע, און ביי גוים איז נישט דא קיין יחוס פון א טאטע, דער אייבערשטער האט מפקיר געווען די זרע פונעם טאטן, ווי ס'שטייט זרמת סוסים זרמתם, און זיי ווערן בכלל נישט גערעכנט ווי קיין ברידערס, און דער נמוקי יוסף זאגט אז זיי זענען אזוי ווייט נישט קיין ברידערס, אז אפילו ווען איינער פון זיי שטארבט און ער לאזט יא איבער קינדער, מעג די אנדערע ברודער חתונה האבן מיט די פרוי פונעם פארשטארבענעם ברודער, ווייל זיי ווערן בכלל נישט גערעכנט ווי ברודערס און עס איז נישט דא קיין איסור פון אשת אחיו. אבער דער תוס' יום טוב זאגט אז די מסקנא פון די פוסקים איז אז אויב די פרויען האבן חתונה געהאט מיט די מענער נאכדעם שוין וואס די מענער האבן זיך געהאט מגייר געווען, איז דא א דרבנן'דיגע איסור אז איינער פון די מענער זאל נישט חתונה האבן מיט זיין ברודער'ס פרוי נאכ'ן שטארבן. זאגט די משנה אפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה, אפילו איינער פון די ברידער איז זיין הריון געווען בשעת די מאמע נאך געווען א גויטע, און ער איז געבוירן געווארן נאכדעם וואס די מאמע האט זיך שוין מגייר געווען, והשני איז געבוירן געווארן הורתו ולידתו בקדושה, זיין הריון איז אויכעט געווען בקדושה, דאָך הייסן זיי נישט קיין ברידערס פון דעם זעלבן טאַטן, וויבאַלד די הריון פון דעם ערשטן איז נאָך געווען ווען די מאַמע איז געווען אַ גוי'טע, און ס'איז בכלל נישט שייך קיין יחוס פון דעם טאַטן. וכן די זעלבע הלכה וועט זיין שפחה שנשתחררה ובניה עמה, אַ גוי'אישע דינסט וואָס זי איז באַפרייט געוואָרן און אירע קינדער זענען באַפרייט געוואָרן מיט איר, איז אויכעט נישט שייך קיין חליצה ויבום, ווייל ביי עבדים איז אויכעט נישט דאָ די הלכה אַז די קינדער זאָלן ווערן גערעכנט ווי ברידער פון איין טאַטן. משנה ג' חמש נשים שנתערבו ולדותיהן, פינף פרויען וואס זייערע קינדער האבן זיך אויסגעמישט. די תוס' יום טוב שטעלט זיך פארוואס כאפט מען פונקט אן די נומער פינף, און ער זאגט וויבאלד ס'איז דא אין צווייטן פרק אין קידושין א מעשה שהיה מיט פינף נשים, פאר דעם כאפט מען שוין אסאך מאל אן די נומער פון פינף. דער מלאכת שלמה זאגט אינטערסאנט, פֿינף איז א גאנגבארע נאמבער, ווייל אזויפיל פינגער איז דא אויף איין האנט, ממילא ווען מען געבט זיך א עפן אויף די האנט, וויל מען מאכן א משל, זאגט מען פֿינף. זאגט די משנה, הגדילו התערובות, טאמער די פֿינף אויסגעמישטע קינדער זענען געווארן גרויס, ונשאו נשים און זיי האבן חתונה געהאט מיט פרויען, ומתו און זיי זענען געשטארבן. זיי זענען געשטארבן אן קינדער, און זיי האבן ברידערס וואס זיי דארפן מייבם זיין די פרויען. איז די הלכה אזוי, ארבעה, פיר, חולצין לאחת געבן חליצה פאר איינע פון די פרויען, דאס הייסט איינער פון יעדע פון די זיכערע קינדער פון די פינף פרויען געבט חליצה פאר איינע פון די פרויען פון די פארשטארבענע, ואחד מייבם אותה, און דער פיפטער קען איר מייבם זיין, ווייל ממה נפשך, טרעפט ער פונקט אן זיין ברודער'ס פרוי איז דאך גוט האט ער יוצא געווען יבום, און טאמער דאס איז נישט געווען זיין ברודער'ס פרוי נאר זי איז געווען א פרוי פון איינע פון די אנדערע פון די תערובות האט זי דאך שוין באקומען חליצה פון איר מאנ'ס ברודער, ווייל אלע אנדערע פיר האבן דאך שוין געגעבן דא חליצה, איז זי מער נישט קיין יבמה לשוק, קען זי חתונה האבן צו יעדן איינעם. זאגט די משנה, נאכדעם וואס ער האט מייבם געווען איינער פון זיי איז הוא דער וואס האט מייבם געווען ושלושה און דריי אנדערע פון די ברידער חולצין לאחרת געבן חליצה פאר די צווייטע פרוי פון די תערוות'דיגע וואס איר מאן איז געווען א אויסגעמישטע קינד און ער איז געשטארבן. ואחד מייבם, נאכדעם וואס פיר פון די אנדערע זיכערע ברידערס האבן שוין געגעבן חליצה, קען קומען א צווייטער פון די ברידערס פון די זיכערע ברידערס און מייבם זיין. און אזוי גייט עס ווייטער און ווייטער, נמצאו ס'וועט אויסקומען למעשה אז ארבע חליצות ויבום לכל אחת ואחת, יעדע איינע פון די פרויען וועט האבן באקומען פיר חליצות פון פיר פון די ברודערס, און די פיפטע ברודער וועט מייבם זיין, און באמת זאגט די ברטנורא וואלט איין פון די ברודערס געקענט מייבם זיין אלע, דאס הייסט אז אלע פיר ברודערס פון די אלע פינף תערובות'ן זאלן געבן חליצה, און דער פיפטער זאל געבן יבום פאר אלע פינף אינאיינעם. נאר וואדען? מען האט געוואלט אז יעדער איינער זאל מייבם זיין איינע פון זיי, אזוי איז דא א מעגליכקייט אז ער וועט פונקט אנטרעפן זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, און ער וועט מקיים זיין די מצוה פון יבום. משנה ד', האישה שנתערב ולדה בוולד כלתה, א שוויגער מיט א שניר זענען אינאיינעם געווען אין שפיטאל, און די צוויי קינדער, דער פעטער מיט די נעפיו האבן זיך עפעס אויסגעמישט. הגדילו התערובות, טאמער די צוויי אויסגעמישטע קינדער וואס איך ווייס נישט וועלכעס איז דער פעטער און וועלכעס איז דער נעפיו, זענען ערוואקסן געווארן ונשאו נשים זיי האבן ביידע חתונה געהאט מיט פרויען ומתו און זענען געשטארבן אן קינדער, און זיי האבן ביידע ברידערס, דאס הייסט די שוויגער האט געהאט א קינד, און די שניר האט געהאט אויך א צווייטע קינד וואס זיי ווייסט מען זיכער וועמעס קינד דאס איז, איז בני הכלה, די קינדער פונעם שניר, די זיכערע קינדער פונעם שניר, חולצין ולא מייבמין, זיי מעגן נאר געבן חליצה פאר די ביידע פרויען, אבער זיי טארן נישט מייבם זיין, שהוא ספק אשת אחיו, יעדע פון די פרויען איז דאך א ספק, אפשר איז דאס זיין ברודער'ס פרוי און דעמאלטס דארף מען ווען יא מייבם זיין, אבער פון די אנדערע זייט איז עס א ספק אשת אחי אביו, ס'קען זיין אז דער פארשטארבענער איז געווען דער פעטער, ממילא איז די פרוי זיין טאטנ'ס ברודער'ס פרוי וואס איז אסור אויף אים, און ס'איז בכלל נישט דא קיין מצוה פון ייבום, ס'איז נאר דא א איסור כרת, און וויבאלד ס'איז דא דא א פראבלעם, ס'איז א ספק, קען מען נאר געבן חליצה און נישט קיין ייבום. די בני הזקנה, נאכדעם וואס די בני הכלה האבן געגעבן חליצה פאר ביידע, קענען קומען די קינדער פון די שוויגער, פון די באבע, או חולצין או מייבמין, אדער געבן זיי חליצה פאר ביידע, אדער קענען זיי אפילו מייבם זיין, פארוואס, שהוא ספק אשת אחיו, יעדע איינע פון די פרויען איז דאך א ספק, אפשר איז דאס די ברודער'ס פרוי און דעמאלטס איז דאך דא די מצוה פון יבום, ואישת בן אחיו, פון די אנדערע זייט טאמער ס'איז נישט די ברודער'ס פרוי, איז דאך עס אבער נישט קיין איסור ערווה, ס'איז אישת בן אחיו, ס'איז זיין ברודער'ס זוהנ'ס ווייב, און מ'רעדט דאך דא אז זי האט שוין באקומען חליצה פון די בני הכלה, ממילא קיין יבמה לשוק איז עס שוין נישט, איז ממה נפשך, אדער איז עס זיין שוועגערין און ס'איז געהעריג דא א חיוב פון יבום, אדער איז זי ווי א ניס, און איינמאל זי האט שוין באקומען חליצה פון איר מאנ'ס ברודער מעג זי שוין חתונה האבן מיט דעם פעטער. זאגט די משנה מתו הכשרים טאמער די זיכערע קינדער דאס הייסט א קינד פון דער שוויגער פון דער באבע איז געשטארבן און א זיכערע קינד פון דער שניר איז אויך געשטארבן בני התערובות די צוויי אויסגעמישטע קינדער וואס מען ווייסט נישט צווישן זיי וועלכע איז דער פעטער און וועלכע איז דער נעפיו לבני הזקנה פאר די פרויען וואס זענען געווען פון די בני הזקנה חולצין ולא מייבמין דארטן מעגן זיי נאר געבן חליצה און נישט קיין יבום, שהוא ספק אשת אחיו, ס'קען זיין אז זי איז די פרוי פון זיין ברודער, אבער ס'קען אויך זיין ואשת אחי אביו, ס'קען דאך זיין אז דאס איז זיין טאטנ'ס ברודער'ס פרוי, און דאס איז א איסור ערווה, ממילא די אויסגעמישטע צוויי מענטשן קענען נאר געבן חליצה פאר די פרוי פון דעם פארשטארבענעם זון פונעם זקנה, פון דער עלטערער פרוי, ובני הכלה, און פאר די זון פון דעם שניר, דאס הייסט פאר די פרוי וואס זי איז געווען חתונה געהאט צו דעם זון פון דעם יונגן פרוי, איז אחד חולץ ואחד מייבם, איינער פון די צוויי אויסגעמישטע מענטשן וואס מען ווייסט נישט וועלכער ס'איז די פעטער און וועלכער ס'איז די נעפיו, געבט חליצה, און נאכדעם קען שוין דער צווייטער מייבם זיין, ווייל ממה נפשך טוט ער גוט, אויב האט ער פונקט אנגעטראפן זיין ברודער'ס פרוי האט ער דאך יוצא געווען די מצוה פון יבום, און אויב דאס איז געוועזן זיין ברודער'ס זון'ס פרוי האט זי דאך שוין באקומען חליצה פונעם אנדערן פון די תערובות, און זי איז שוין געווארן מותר לשוק, קען ער חתונה האבן מיט איר, ס'איז נישט קיין איסור ערווה. משנה ה'. כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה, א הערנטע מיט א דינסט האבן ביידע געהאט א קינד, און די הערנטע איז געווען א כהנת, און די קינדער האבן זיך אויסגעמישט מען ווייסט נישט וועלכעס איז די כהן און וועלכעס איז די עבד. הרי אלו אוכלים בתרומה, תרומה מעגן זיי ממה נפשך עסן, ווייל סיי א כהן מעג עסן תרומה און סיי א עבד פון א כהן מעג עסן תרומה. וחולקים חלק אחד בגורן, זאגט די ברטנורא די פשט איז, נאר ווען זיי קומען אינאיינעם אראפ אין די שייער קען מען זיי געבן צוגעטיילט תרומה, אבער ווען איינער פון זיי קומט פאר זיך אין גורן געבט מען אים נישט קיין תרומה, ווייל ס'קען זיין אז ער איז דער עבד, און פאר א עבד האלט די תנא פון די משנה וואס דאס איז ר' יהודה אז מען געבט אים נישט צוגעטיילט קיין תרומה נאר טאמער זיין בעלבאס איז מיט אים, ווייל ער האט געהאלטן מעלין מתרומה ליוחסין, און מען וועט זיך קענען איינרעדן אז וויבאלד ער באקומט תרומה איז ער א כשר'ער איד, ממילא נאר ווען ער קומט צוזאמען מיט זיין בעל הבית און מען ווייסט אז ער איז אן עבד דעמאלטס קען מען אים צוטיילן. זאגט די משנה זיי באקומען נאר איין חלק אין גורן דאס מיינט טאמער זיי קומען אויף איין מאל געבט מען זיי צוגעטיילט א חלק. ואינן מטמאין למתים, קיין איינער פון די צוויי טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין טויטע, ווייל מען געבט אויף זיי די חומרות פון כהנים, אז אפשר איז ער א כהן טאר ער זיך נישט מטמא זיין, פארשטייט זיך אז ס'איינער פון די זיבן קרובים מעג ער זיך ממה נפשך מטמא זיין, ווייל אפילו אויב ער איז א כהן מעג ער זיך מטמא זיין צו זיינע זיבן קרובים. ואינן נושאין נשים, זיי טארן נישט חתונה האבן מיט קיין פרויען, בין כשרות בין פסולות, מיט כשר'ע פרויען טארן זיי נישט חתונה האבן ווייל ס'קען זיין אויף יעדע פון זיי אז ער איז אן עבד, א עבד טאר נישט חתונה האבן מיט א כשר'ע אידענע, און מיט פסולות טארן זיי נישט חתונה האבן ווייל קען זיין אז ער איז די כהן. הגדילו התערובות, טאמער די תערובות די צוויי אויסגעמישטע קינדער ווערן ערוואקסן, ושחררו זה את זה זאגט די גמרא דאס מיינט אז מען צווינגט זיי אז זיי מוזן זיך באפרייען איינער דעם אנדערן, איינער איז דאך דער בעל הבית און דער אנדערער איז דער עבד, ממילא זיי מוזן זיך באפרייען איינער דעם אנדערן כדי זיי זאלן קענען חתונה האבן, משום מצוות פריה ורביה צווינגט מען זיי זיך צו באפרייען. נושאין נשים ראויות לכהונה, איינמאל זיי זענען באפרייט איז דאך איינער פון זיי א כהן און איינער א ישראל, ממילא קענען זיי חתונה האבן מיט אזעלכע פרויען וואס א כהן מעג צו זיי חתונה האבן. ואינן מטמאין למתים, זיי טארן זיך נאך אלץ נישט מטמא זיין צו מתים ווייל יעדער איינער פון זיי קען זיין ער איז א כהן. ואם נטמאו, אויב אבער זיי האבן זיך מטמא געווען אינן סופגין את הארבעים, קיין מלקות וועט נישט זיין, ווייל ס'איז א התראת ספק, ס'קען זיין אז ער איז נישט קיין כהן און מ'קען אים נישט געבן קיין מלקות. און תוס' פרעגט, פארוואס פריער אין די משנה ווען ס'איז געשטאנען נאך פאר זיי האבן זיך באפרייט, אינן מטמאין למתים, דארט זאגט נישט די משנה אז ס'איז נישט דא קיין מלקות? זאגט די מהרש"א, ווייל אין די רישא פון די משנה רעדט מען אז זיי זענען נאך קטנים, ווי מ'זעט די משנה זאגט הגדילו התערובות, איז אויף קטנים איז דאך בכלל נישט שייך קיין מלקות, אבער אין די סיפא ווי מ'רעדט שוין פון הגדילו התערובות וואס דארט איז דאך יא שייך מלקות, שמועסט די משנה אויס אז וויבאלד ס'איז א התראת ספק איז נישט דא קיין מלקות. ממילא פארשטייט ער נישט די תוספות קשיא, זאגט די קרני ראם, תוספות האט געהאלטן אז די רישא פון די משנה רעדט מען אויכעט פון ערוואקסענע, והראיה ס'שטייט ואינן נושאין נשים, אז מ'רעדט פון קטנות, פון קטנים איז בכלל נישט שייך אז זיי זאלן חתונה האבן מיט נשים, ממילא האט תוספות געהאלטן אז די רישא רעדט אויכעט פון גדולים, וואלט מען געדארפט זאגן אזוי ווי אין די סיפא אז אם נטמאו אינן סופגין את הארבעים. זאגט די משנה ווייטער ואינן אוכלים בתרומה, נאכדעם וואס זיי זענען באפרייט געווארן, איינער האט זיך באפרייט דעם אנדערן, איז דאך דא דא איינער א כהן און איינער א ישראל, טארן זיי נישט עסן קיין תרומה, ווייל נאר איינער פון זיי איז א כהן. ואם אכלו בדיעבד, אויב זיי האבן יא געגעסן, אינן משלמין קרן וחומש, אויב זיי האבן געגעסן בשוגג דארפן זיי נישט באצאלן די קרן מיט נאך א פיפטל אזוי ווי די הלכה ווען א זר עסט, ווייל זיי קענען טענה'ן איך בין א כהן, יעדער פון זיי זאגט איך בין דער כהן, און המוציא מחבירו עליו הראיה, דו קענסט אים נישט הייסן באצאלן. זאגט תוספות, אויב ער וויל אבער האבן א כפרה אויף דעם וואס ער האט געגעסן תרומה זאל ער יא אפשיידן געלט פאר די תשלומים און מען קען עס פארקויפן פאר כהנים, די געלט פאר ביליגער. זאגט די משנה ואינן חולקין על הגורן, מען טיילט זיי נישט צו קיין תרומה אויפן שייער, אפילו זיי קומען ביידע אינאיינעם זאגט תוספות, און זיי זאגן ממה נפשך דארפסטו פאר אונז געבן א פארציע תרומה ווייל איינער פון אונז צוויי איז א כהן? זאגט מען זיי ניין אונז קען מען ענק נישט געבן ווייל אונז האבן מורא אז איינער פון אונז וועט עס אויפעסן און עטס טארטס נישט עסן קיין תרומה ומוכרין את התרומה, דאס הייסט טאמער זיי האבן אייגענע פעלדער און זיי דארפן אראפגעבן דערפון תרומה קענען זיי עס האלטן פאר זיך און אז זיי טארן דאך עס נישט עסן קענען זיי עס פארקויפן פאר א צווייטן כהן וואס וויל עס עסן והדמים שלהם און די געלט וואס זיי מאכן דערפון קענען זיי האלטן פאר זיך. ואינן חולקין בקדשי המקדש, זיי באקומען נישט צוגעטיילט פון די קדשים פון בית המקדש, דאס הייסט ביי די הויט פון א קדשים בהמה וואס מען פארטיילט פאר די כהנים, קען מען זיי נישט באקומען, ווייל די כהנים זאגן פאר זיי, ברענגטס א ראיה אז עטס זענטס א כהן, יעדער פון ענק זאל ברענגען א ראיה אז ער איז א כהן, און דורך דעם וועט ער קענען באקומען. ואין נותנין להם קדשים, און מען געבט נישט פאר זיי קיין קדשים מקריב צו זיין, ואין מוציאים שלהם מידו, טאמער ער אליין ברענגט א חטאת צו א עולה מקריב צו זיין, קען מען עס נישט אוועק כאפן פון אים, דאס הייסט ער קען טאקע נישט מקריב זיין, אבער מען קען אים נישט צווינגען דאס צו געבן פאר א צווייטן כהן און יענער זאל עס אויפעסן, נאר ביי דעם ער קען זיך אליין אויסוועלן פאר וועלכן כהן ער זאל עס געבן, און ער קען פארלאנגען אז יענער זאל אים עס צוריק געבן, די פלייש דערפון, און ער וועט עס פארקויפן שפעטער פאר וועלכע כהן ער וויל. נאך א פשט, ואין מוציאין שלהם מידו, ואין נותנים להם קדשים מיינט מען געבט זיי נישט קיין בכור אדער חרמי כהנים ס'גייט נישט פאר זיי, און טאמער ס'איז געבוירן געווארן ביי זיי א בכור פון די בהמות אדער זיי אליין האבן געמאכט חרמי כהנים קען מען עס נישט אוועקנעמען פון זיי און זיי קענען זיך עס האלטן. ופטורין מן הזרוע מן הלחיים מן הקיבה, טאמער זיי שעכטן פאר זיך א בהמה דארפן זיי נישט אראפגעבן די מתנות כהונה. ובכורו וואס מען האט פריער געשמועסט לויט איין פשט אז אז אין מוציאין שלהם מידו מיינט אז אויב ס'ווערט געבוירן ביי זיי אין די סטאדע א בכור, זאגט יעצט די משנה וואס איז די הלכה קען ער עס האלטן פאר זיך, זאגט די משנה וואס זאל ער טון דערמיט, יהא רועה עד שיסתאב, ער דארף עס לאזן פאשן ביז ס'באקומט א פעלער, ווייל ווילאנג ס'איז א תם קען ער עס נישט מקריב זיין אין בית המקדש, ער טאר דאך נישט מקריב זיין, און אז ער וועט עס געבן פאר א צווייטן כהן מקריב צו זיין וועט יענער נישט מעגן צוריקגעבן די פלייש פאר אים, ער טאר נישט עסן קיין קדשים. איז די איינציגע עצה וואס ער האט טאמער ער וויל אויפעסן די פלייש פון דעם בכור, ער לאזט עס פאשען ביז עס באקומט א פעלער, און איינמאל ס'האט א פעלער קען ער עס שעכטן ווי ער וויל, און ער אליין קען אויפעסן די פלייש, ווייל א בכור בעל מום איז נישט דא קיין פראבלעם פאר זרים צו עסן דערפון, נאר אלס גזל מתנות כהונה, אבער ביי אים גייט דאך נישט אן קיין גזל, ווייל ער טענה'ט דאך איך בין אליין א כהן, און המוציא מחבירו עליו הראיה, ממילא זיין אייגענע בכור, ווארט ער ביז ס'באקומט א פעלער און ער שעכט עס ווי ער וויל, און ער עסט עס אליין אויף. זאגט די משנה ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים, אויף דעם ספק ישראל ספק כהן לייגט מען ארויף אלע חומרות פון די כהנים און אלע חומרות פון די ישראלים, זאגט די גמרא דאס קומט מרבה זיין אז ווען ער ברענגט א קרבן מנחה, וואס די הלכה איז אז ביי א מנחה וואס א ישראל ברענגט נעמט מען אראפ א קומץ און מ'איז מקריב דעם קומץ און די איבעריגע די שיריים עסט מען אויף, ביי א כהן אבער לייגט מען ארויף די גאנצע מנחה אויפן מזבח, ס'איז כליל, ס'ווערט אינגאנצן פארברענט. איז ווען דער ספק ברענגט א קרבן מנחה, טוט מען אזוי, מען נעמט אראפ א קומץ, ווייל אפשר איז עס א מנחת ישראל, מען לייגט ארויף דעם קומץ אויפן מזבח, אבער די איבעריגע טאר מען נישט עסן ווייל אפשר איז עס א מנחת כהן, און מנחת כהן דארף מען דאך פארברענען. אבער מען קען נישט ארויפלייגן די איבעריגע אויפן מזבח, ווייל די הלכה איז, כל שממנו לאישים, אויב מען האט שוין ארויפגעלייגט א חלק פון די זאך אויפן מזבח, טאר מען די שיריים דערפון נישט ארויפלייגן, ממילא די שיריים פון די מנחה דארף מען פארברענען אויפן בית הדשן. משנה ו' מי שלא שהתה אחר בעלה שלושה חדשים וניסת א פרוי וואס האט נישט אויסגעפאלגט די הלכה, די הלכה איז אז טאמער איינעמס מאן שטארבט אדער ער גט איר אפ, טאר זי נישט חתונה האבן מיט א צווייטן מאן פאר ס'גייט אדורך שלושה חדשי הבחנה מען זאל מבחין זיין צו זי איז מעוברת פונעם ערשטן אדער נישט, און זי האט זיך נישט פארזוימט און זי האט חתונה געהאט וילדה און זי האט געבוירן א קינד, ואין ידוע מען ווייסט נישט אם בן תשעה לראשון צו דער קינד איז געבוירן געווארן צו ניין חדשים און ער איז פונעם ערשטן מאן, אם בן שבעה אדער ער איז געבוירן צו זיבן חדשים לאחרון פונעם צווייטן מאן. איז די הלכה, היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני, אויב די פרוי האט געהאט זיכערע קינדער, אנדערע קינדער וואס זענען געבוירן געווארן פון איר מיט דעם ערשטן מאן, און אנדערע קינדער וואס זי האט געהאט שפעטער מיט דעם צווייטן מאן, חולצין ולא מייבמין. טאמער דער ספק דער מענטש וואס מען ווייסט נישט פון וועמענס קינד ער איז, איז געשטארבן, קענען די זיכערע ברידער נישט מייבם זיין, ווייל ס'קען זיין אז ער איז נאר געווען זייער ברודער פון איין מאמע און נישט פון איין טאטע, ממילא ייבום גייט נישט אן, ווייל די מצוה פון ייבום איז נאר ווען ס'איז א ברודער פון איין טאטן. און אויב ס'איז א ברודער נאר פון איין מאמע נישט פון איין טאטע, איז דא א איסור ערווה, ווייל אשת אחיו איז אסור אפילו ביי א ברודער וואס איז נאר פון איין מאמע, קענען זיי נאר געבן חליצה און נישט קיין יבום. וכן הוא די זעלבע זאך ער, טאמער איינער פון די ברידער וואס איז א זון פון זיין מאמע מיטן ערשטן מאן און פון זיין מאמע פון דעם צווייטן מאן איז געשטארבן, איז להם, פאר זייערע פרויען, חולץ ולא מייבם, ער קען נאר געבן חליצה פאר זיי, אבער ער קען נישט מייבם זיין, ווייל ס'קען זיין אז ער איז מיט זיי נאר א ברודער פון איין מאמע, און דעמאלטס איז עס א איסור ערווה און ס'איז נישטא קיין מצוה פון ייבום. זאגט די משנה, היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני, שלא מאותה האם, אויב דער מענטש וואס ער איז געווען א ספק צו ער איז א בן ראשון אדער בן שני, האט געהאט א זיכערע ברודער פונעם ערשטן טאטן און א זיכערע ברודער פונעם צווייטן טאטן, אבער נישט פון זיין מאמע זענען זיי געבוירן געווארן, איז די הלכה אזוי, הוא חולץ ומייבם, דער ספק קען געבן חליצה אדער יבום פאר די פרויען פון די צוויי ברודערס, ווייל ממה נפשך, אויב איז ער א בן ראשון מעג ער דאך מייבם זיין די פרוי פון דעם אנדערן בן הראשון. אויב איז ער א בן שני, מעג ער דאך חתונה האבן מיט די פרוי פונעם בן הראשון, ווייל מען רעדט דא אז ס'איז נישט געווען נאך א ברודער, ממילא איז זי בכלל נישט געשטאנען צו יבום, און אז איר מאן איז געשטארבן מעג זי חתונה האבן לשוק, און מען רעדט דאך דא אז זיי זענען נישט ברודערס פון איין מאמע, נאר זיי זענען א ספק צו זענען ברידערס פון איין טאטע, אדער האבן זיי נישט קיין שום שייכות איינער מיטן צווייטן, איז ממה נפשך קען ער מייבם זיין סיי די פרוי פונעם בן הראשון, און סיי די פרוי פונעם זיכערן בן האחרון. והיינו, און זיי, די וואס זענען זיכער א בן הראשון, און דער וואס איז זיכער א בן האחרון, אחד חולץ ואחד מייבם, טאמער דער ספק'דיגער מענטש, דער בן התערובת איז געשטארבן, זאל איינער פון די צוויי, לאמיר זאגן דער בן הראשון, דער וואס איז א זיכערע זון פונעם ערשטן טאטן, געבן חליצה, און נאכדעם קען קומען דער צווייטער וואס איז א זיכערע בן השני, און ער קען מייבם זיין ממה נפשך. איז עס זיין ברודער, דאס הייסט דער ספק איז אויך געווען א בן השני, איז ער דאך גוט מייבם. און טאמער איז עס נישט זיין ברודער, נאר דער פארשטארבענער איז געווען א זון פונעם ערשטן מאן, קומט דאך אויס אז די פרוי האט שוין באקומען חליצה פון איר מאנ'ס ברודער ווייל דער בן הראשון האט דאך קודם געגעבן חליצה, איז זי דאך געווארן מותר לשוק, און אז זי מותר לשוק קען ער חתונה האבן מיט איר, פונקט ווי זי מעג חתונה האבן צו יעדן פרעמדן מענטש. משנה ז'. היה אחד ישראל ואחד כהן. אויב די צוויי מענער פון די פרוי וואס זי האט נישט אויסגעווארט די ג' חדשי הבחנה איז איינער געווען א ישראל און איינער א כהן, קומט דאך אויס אז די קינד וואס איז געבוירן געווארן איז א ספק בן תשעה לראשון אדער בן שבעה לאחרון איז אדער א ישראל אדער א כהן. נושא אישה ראויה לכהן, ער מעג חתונה האבן מיט א פרוי אבער נאר אזא פרוי וואס מעג חתונה האבן מיט כהנים ווייל אפשר איז ער א כהן. ואינו מטמא למתים, ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין טויטע, אויסער צו די זיבן קרובים וואס דאס מעג א כהן אויכעט, ואם נטמא אויב ער האט זיך יא מטמא געווען אינו סופג את הארבעים קיין מלקות וועט ער נישט באקומען ווייל ס'איז התראת ספק אפשר איז ער נישט קיין כהן, ואינו אוכל בתרומה ער טאר נישט עסן קיין תרומה ווייל אפשר איז ער א ישראל, ואם אכל אויב ער האט אבער געגעסן אינו משלם קרן וחומש ער דארף נישט באצאלן קיין קרן וחומש, ווייל המוציא מחבירו עליו הראיה ער קען טענה'ן איך בין א כהן. ואינו חולק על הגורן, מען טיילט אים נישט צו קיין תרומה אויפן שייער, ווייל אפשר איז ער נישט קיין כהן, ומוכר התרומה, ווען ער האט אייגענע תרומה, דארף ער עס נישט אוועק געבן, ער קען עס פארקויפן פאר כהנים והדמים שלו, און זיך האלטן מיט די געלט. ואינו חולק בקדשי המקדש, ער באקומט נישט צוגעטיילט פון די קדשים, ואין נותנים לו את הקדש, און מען געבט אים נישט קיין קדשים בהמה מקריב צו זיין, אדער מען געבט אים נישט קיין בכור אדער חרמי כהנים, ואין מוציאין את שלו מידו, טאמער ער אליין ברענגט א קרבן מקריב צו זיין, קען ער עס געבן פאר וועלכן כהן ער וויל, און אויך טאמער ס'ווערט געבוירן ביי אים א בכור קען ער עס האלטן און ווארטן ביז ס'באקומט א פעלער ווי די משנה זאגט ווייטער ופטור מן הזרוע והלחיים והקיבה פון זיינע בהמות דארף ער נישט אראפגעבן די מתנות כהונה ובכורו אז ס'ווערט געבוירן ביי אים א בכור ביי די בהמות יהא רועה לאזט ער עס פאשן עד שיסתאב ביז ס'באקומט א פעלער און דעמאלטס קען ער עס שעכטן ווי ער וויל און אויפעסן ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים אויב ער ברענגט א קרבן מנחה נעמט מען אראפ א קומץ און מ'איז עס מקריב און די איבריגע פארברענט מען אויפן בית הדשן. זאגט די משנה היו שניהם כהנים, טאמער די ביידע מענער פון די פרוי וואס האט נישט געווארט קיין חדשי הבחנה זענען ביידע געווען כהנים, איז דאך די קינד א זיכערע כהן, הוא אונן עליהם, ער דארף זיך פירן מיט דיני אוננות, אויב איינער פון די צוויי טאטעס איז געשטארבן, א אונן טאר נישט מקריב זיין, ער טאר נישט עסן קיין קדשים, ביי סיי ווער פון די צוויי מענער זאל שטארבן וועט ער דארפן פראווען דיני אנינות, והם אוננים עליו, און די ביידע כהנים, טאמער דער קינד שטארבט, דארפן זיי זיך פירן בדיני אנינות, און זיי טארן נישט עסן קיין קדשים אדער מקריב זיין. הוא אינו מטמא להם, דער זון טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין איינע פון די צוויי טאטעס, ווייל ס'קען זיין אז דער איז נישט זיין טאטע, און ער טאר זיך צו אים נישט מטמא זיין. והם אינם מטמאין לו, און זיי טארן זיך צו אים נישט מטמא זיין, ווייל ס'קען זיין אז ער איז נישט זייער זון. שטעלט זיך די ברטנורא, ווי קען מעגליך זיין א מציאות אז די ביידע מענער לעבן נאך, און ער איז א כשר'ע כהן, ווייל דא רעדט מען דאך פון א כשר'ע כהן, ווייל אויב וואלט ער געווען א חלל, וואלט נישט געווען די הלכה אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין, א חלל מעג זיך מטמא זיין צו מתים, רעדט מען דאך דא אז ער איז געבוירן געווארן געהעריג בהיתר ער איז נישט קיין חלל, איז וויאזוי האט פאסירט דא די מעשה אז די פרוי איז געווען חתונה געהאט צו איין מענטש, און נאכדעם איז זי געגאנגען צום צווייטן מענטש, ביידע מענער לעבן נאך, דאס הייסט מען קען נישט זאגן אז איינער איז געשטארבן. און אויך קען מען נישט זאגן אז איינער האט איר גע'גט און נאכדעם האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן, ווייל א גרושה טאר דאך נישט חתונה האבן מיט קיין כהן, און טאמער א גרושה האט חתונה מיט א כהן איז די קינד א חלל, און ער מעג זיך מטמא זיין למתים. זאגט די גמרא אז מען מוז רעדן אויף א מציאות ווי זי איז געווען חתונה געהאט מיטן ערשטן אויף א תנאי, און מען האט נישט איינגעהאלטן די תנאי, קען זי ארויסגיין פונעם ערשטן מאן אן קיין גט, אז זי איז ארויסגעגאנגען אן א גט קען זי נישט חתונה האבן אפילו צו א כהן, און דעמאלטס קען געמאלט זיין די מציאות אז ביידע טאטעס ביידע מענער לעבן נאך און ער איז א כשר'ע כהן. זאגט די משנה, הוא אינו יורש אותם, דער ספק'דיגער קינד קען נישט ירש'ענען די פארמעגנס פון קיין איינער פון די טאטעס, ווייל די זיכערע קינדער וואס זיי האבן שטופן אים אפ, איינער זאגט גיי דיר צום אנדערן, דו ביסט נישט א זון פון אונזער טאטן, און דער צווייטער זאגט דו ביסט נישט קיין זון פון מיין טאטן, אבל הם אבער די צוויי עלטערן ירש'ען אותו, זיי קענען יא ירש'נען דעם קינד אויב ער שטארבט און ער לאזט נישט איבער קיין קינדער, און די טאטעס דארפן אים ירש'נען, איז נישט דא ווער ס'זאל אוועקשטופן די טאטעס און זאגן עטס באקומטס נישט, ממילא צוטיילן זיי זיך צווישן זיך מיט זיין ירושה. זאגט די משנה, ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה, טאמער דער קינד האט געשלאגן אדער געשאלטן איינעם פון די טאטעס, און נאכדעם האט ער געשאלטן אדער געשלאגן דעם צווייטן, איז ער פטור פון מיתה, ווייל ס'איז א התראת ספק, ס'קען זיין אז דער איז נישט זיין ריכטיגע טאטע. זאגט די משנה ועולה במשמרו של זה ושל זה, ס'איז דאך געווען פיר און צוואנציק משמורות פון די כהנים, איז אויב די טאטעס זענען געווען איינער פון איין משמורה און איינער פון די אנדערע משמורה, קען ער גיין טוהן די עבודה מיט וועלכע משמורה פון די צוויי ער וויל, ואינו חולק, זיי טיילן אים אבער נישט צו א חלק פון די קדשים, ווייל יעדע משמורה שטופט אים אפ און זיי זאגן, דו באלאנגסט צום אנדערע משמורה. אם היו שניהם במשמר אחד, טאמער די ביידע טאטעס האבן באלאנגט צום זעלבן משמר, און ווי די גמרא זאגט אויך צום זעלבן בית אב, ווייל יעדע משמר איז דאך געווען איינגעטיילט אין זעקס אדער זיבן חלקים, און ער שטאמט פונעם זעלבן משמר און פונעם זעלבן בית אב, אלע ביידע טאטעס, נוטל חלק אחד ממה נפשך באקומט ער צוגעטיילט איין חלק פון די קדשים פלייש. זאגט די גמרא אין מסכת יבמות דף ס"ג עמוד א', ואמר רבי אלעזר, עתידין כל בעלי אומניות, די אלע בעלי מלאכה זענען פארגעברייט שיעמדו על הקרקע, זיי גייען אפלאזן אלע זייערע ארבעט און זיך עוסק זיין אין עבודת הקרקע, שנאמר, שטייט א פסוק אין יחזקאל וירדו זיי וועלן נידערן מאניותיהם פון זייערע שיפן, כל תופשי משוט, די אלע וואס טוען אנהאלטן די רודערס פון די קליינע שיפלעך, מלחים, די אלע מאטראזן פון די מיטלגארטיגע שיפלעך, כל חובלי הים, אויך די אלע וואס פירן די גרעסערע שיפן, וואס דאס פירט מען מיט זעגלעך און מיט ליילעכער, אלע וועלן אפלאזן די שיפן, און אל הארץ יעמדו, זיי וועלן ארויפגיין אויף דער ערד, דרש'נט ער אז דאס מיינט אז זיי וועלן זיך איבערגעבן צו עבודת הקרקע, מען וועט אקערן, מען וועט זייען, מען וועט שניידן, מען וועט אפלאזן אלע אנדערע אומנות. ואמר רבי אלעזר, אין לך אומנות פחותה מן הקרקע, ס'איז נישטא קיין ביליגערע סארט ארבעט ווי ארבעטן מיט די ערד, שנאמר וירדו, דאס ווערט באטראכט ווי א ירידה ווען מען לאזט אפ א צווייטע מלאכה און מען איז עוסק בעבודת הקרקע. איז דא א אינטערעסאנטע פשט פונעם בן יהוידע, זאגט ער אז די גמרא איז א נבואה אויף די היינטיגע צייטן, ער זאגט אזוי, לכאורה דארף מען פארשטיין, ער ברענגט א ראיה פון א פסוק אז מ'וועט איבערלאזן די שיפן, און פון דעם זאגט ער אז אלע בעלי אומניות וועלן איבערלאזן זייער ארבעט, מ'רעדט דאך דא נאר פון די פון די שיפס מאטראזן מיט די אלע אנדערע וואס טוען זייער ארבעט מיט די שיפן, אבער פון וואו זעסטו אנדערע בעלי אומניות? זאגט ער אזוי, די גמרא באציט זיך בעיקר טאקע אויף די שיפס ארבייטער, און ער רופט זיי אן בעלי אומניות ווייל ס'איז דא פארשידענע מלאכות וואס מ'קען טון אויפן שיף, זאגט ער אמאליגע צייטן איז געווען די עיקר וועג פון ליפערן סחורה פון איין פלאץ צום צווייטן, מ'האט עס ארויף געלייגט אויפן שיף, מ'איז געפארן דערמיט אויפן ים, ממילא דאס איז געווען א גרויסע האנדלס מיטל, אבער עתידין ס'איז פארגעברייט אז דאס אלעס זאל זיך טוישן, זאגט ער מ'האט ערפינדן דעם באן, די באן פארט על הקרקע, ס'פארט אויף די יבשה, קיינער דארף שוין נישט צוקומען צו קיין שיפן אזוי ווייט, ממילא עתידין כל בעלי אומניות, די אלע שיפס מענטשן, וועלן איבערלאזן זייערע שיפן, און שיעמדו על הקרקע זיי וועלן זיך באשעפטיגן מיט די באנען, מ'וועט אנהייבן פירן סחורה מיט באנען. נאכדעם ברענגט ער א פשט פון זיין זון, זאגט ער אז דאס מיינט צו זאגן אויף א שפעטערדיגע דור, ווען ס'איז אויפגעשטעלט געווארן מאשינען, און פאבריקן, זאגט ער, ביז יעצט האבן צענדליגער טויזנטער מענטשן געטון האנט ארבעט, און היינט קען מען מיט א דריי פון א קנעפל אין די מאשין, מיט די כח פון די מאטארס וכדומה, טוט עס אליין מאכן די אלע זאכן, איינקנעטן און באקן און וועבן און וואס נישט, ממילא זאגט ער, עתידין כל בעלי אומניות, די אלע בעלי מלאכה זענען פארגעברייט, שיעמדו על הקרקע, זאגט דער זון פונעם בן איש חי, דאס מיינט, זיי וועלן זיצן אויף דער ערד ארבעטסלאז, ווייל די מאשינען, די פאבריקן, האבן איבערגענומען אלע זייערע ארבעט. זאגט די גמרא, ר' אלעזר חזיא לההיא ארעא, ר' אלעזר האט געזען א שטיקל ערד, דשדי ביה כרבא לפותיא, זאגט רש"י צוויי פשטים, אדער מיינט עס מען האט איינגעפלאנצט קרויט קערלעך אויף די ברייט, אדער מיינט עס מען האט עס אויפגעאקערט אינגאנצן אויף די ברייט פון די פעלד, אמר לה האט ער געזאגט צו די פעלד, אי תשדייה לאורכיך, אפילו מען וועט איינפלאנצן אויכעט אויף די לענג פון די פעלד, הפוכי בעיסקא טב מינך, ס'איז נאך אלץ בעסער צו אינוועסטירן אין א געשעפט, אין א ביזנעס, ווי איידער צו ארבעטן מיט די קרקע. זאגט די גמרא רב על לביני שיבלי דער אמורא רב איז אריינגעגאנגען צווישן די זאנגען פון א פעלד חזנהו דקא נייפן האט ער געזען ווי זיי וויגן זיך אזוי זיי שאקלן זיך צו די ווינט אמר להו האט ער זיי געזאגט אי נייפת איתנופי עטס קענט זיך אזוי שאקלען א גאנצן טאג אבער הפוכי בעיסקא טב מינך ס'נאך אלץ בעסער עוסק צו זיין אין א געשעפט אינוועסטירן אין א ביזנעס אין א האנדל ווי איידער צו גיין ארבעטן מיט די קרקע אמר רבא, מאה זוזי בעיסקא, אויב מען האט אינוועסטירט הונדערט זוז אין א געשעפט, איז כל יומא בשרא וחמרא, קען מען יעדן טאג עסן פלייש און טרינקען וויין. מאה זוזי בארעא, טאמער מען האט אינוועסטירט הונדערט זוז אין עבודת הקרקע, איז מילחא וחפורה, מען קען עסן גראז איינגעטונקען אין זאלץ. ולא עוד, און נישט נאר דאס, אלא מגניא ליה אארעא, די פעלד ארבעט דאס מאכט אז דער בעל הבית דערפון זאל שלאפן אויף דער ערד, ער דארף זיך עס היטן, ומרמיא ליה תיגרי, ס'מאכט אים אן קריגערייען מיט די שכנים ארום. אמר רב פפא, זרע, זאלסט ענדערשער אליין איינפלאנצן אביסל צום עסן, ולא תזבין, ווי איידער דו זאלסט דארפן קויפן. אף על גב דכי הדדי נינהו, אפילו ס'קומט אן גאנץ ביליג צו קויפן די פרוכטן און די גרינסן, זאלסטו עס ענדערשער איינפלאנצן, ווייל הני מברכן. דאס וואס מ'האט אליין געארבעט און מ'האט נישט געקויפט מיט געלט, קומט אריין א ברכה דערין און ס'האלט זיך אויף לענגער, זאגט דער יעבץ, ווייל פון די אייגענע זאכן געבט מען דאך תרומות און מעשרות, און מ'מאכט א ברכה ביים אפשיידן, איז המברך יתברך ס'קומט אריין א ברכה אין די זאך און ס'האלט זיך לענגער. זאגט הרב פאפא ווייטער, זבין, דו זאלסט ענדערשער פארקויפן דיינע מעבל ולא תיזול ווי איידער דו זאלסט ארעם ווערן, אבער הני מילי ביסתרקי, דאס איז נאר שטוב זאכן, אבל גלימא, א בגד וואס מען האט אן וואס דאס איז דאך מכבד דעם מענטש, לא מיתרמיא ליה כדבעי, זאל מען נישט פארקויפן ווייל ס'קען זיין אז שפעטער ווען ער וועט וועלן קויפן צוריק דעם בגד וועט ער נישט טרעפן די זעלבע מין און ס'לוינט זיך ענדערש צו בלייבן מיטן אלטן בגד. זאגט ער ווייטער, טום ולא תשפיץ, אויב ס'מאכט זיך עפעס א לעכל אין די וואנט, זאלסט עס גלייך פארשטאפן, און נישט זאלסטו ארויסנעמען נאך ציגל פון די זייט און לייגן פרישע ציגל און פריש פארליימען, נעם פארשטאפ דעם לעכל און ווארט נישט ס'זאל ווערן גרעסער. שפוץ ולא תבנה, אויב ס'איז שוין יא געווארן אזוי אז דו קענסט דיך ערלויבן יא ארויסצונעמען די ציגל, אבער טו אזוי, נעם ארויס די ציגל און לייג איבער נאר אויף דעם פלאץ, צעווארף נישט די גאנצע וואנט און בוי עס איבער. פארוואס שכל העוסק בבנין מתמסכן, א מענטש וואס ער ליגט אין בויעריי ווערט ער פארארעמט, ממילא אויב ס'איז דא א קליין לעכל זאלסטו עס קודם פארשטאפן און בכלל נישט אנהייבן צו בויען, און אז דו קענסט דיך יא ערלויבן איבערצומאכן שיין, אבער צעווארף נישט די גאנצע וואנט, נאר פארבוי די ווייניגסטע וואס דו קענסט. זאגט ער ווייטער קפוץ, שפרינג אריין, זבין ארעא, צו קויפן א קליין שטיקל פעלד, דאס הייסט ווען מען קויפט א פעלד דארף מען זיך נישט צופיל נאכפרעגן, מתון נסיב איתתא, ווען עס קומט חתונה האבן צו א פרוי זאל מען צוגיין מיט א רואיגקייט און זיך גוט אינטערסירן. נחית דרגא נסיב איתתא, ווען מען וויל חתונה האבן מיט א פרוי זאל מען קוקן אויף איינער וואס איז אויף א מדריגה נידריגער, מען זאל נישט נעמען איינער וואס איז חשוב'ער פון אים ווייל ער וועט קיינמאל נישט ווערן אנגענומען ביי איר. סק דרגא, דרגא בחר שושבינא, ווען ס'קומט אויסצואוועלן א חבר, זאלסטו ארויפגיין א מדריגה, זאלסט נעמען איינער וואס איז חשוב'ער און העכער ווי דיר, אזוי וועסטו דיך אפלערנען פון אים גוטע זאכן. דארף מען דא אויסשמועסן וואס תוספות פרעגט א קשיא אז לכאורה טרעפט מען דא א שטיקל סתירה אין די גאנצע גמרא. פריער זאגט ר' אלעזר, ס'איז נישט דא קיין ביליגערע ארבעט ווי איינער וואס איז עוסק בעבודת הקרקע, און פארדעם איז געשטאנען אין די גמרא, וואס אונז האבן מיר נישט געלערנט, ר' אלעזר אליינס זאגט, כל אדם שאין לו קרקע, הייסט נישט קיין אדם. און שפעטער זעהט מען אויכעט אז רב פפא זאגט זאלסט יא אריינשפרינגען אין א קרקע, קפוץ זבין ארעא, און זרע, ענדערש זאלסטו אליין איינפלאנצן א פעלד ווי איידער זאלסט דארפן קויפן, איז ממה נפשך, איז די עבודת הקרקע מגונה אדער איז עס א גוטע זאך, זאגט תוספות די חילוק איז זייער פשוט, א קליין שטיקל פעלד זיך צו בויען דערויף א הויז, און צו האבן דערפון צום עסן, דאס איז זייער גוט, און אויף דעם האט ער געזאגט אז ווער ס'האט נישט אזא קליין שטיקל קרקע הייסט נישט קיין מענטש. דאס וואס ער האט געזאגט ס'איז נישטא קיין אומנות פחותה, און אויכעט דאס וואס רבי אלעזר האט געזאגט שפעטער אז הפוכי בעיסקא טב מינך ס'איז אסאך בעסער צו אינוועסטירן אין א ביזנעס, דאס האט ער גערעדט פון א מענטש וואס ער איז נאר עוסק בעבודת הקרקע, און זיין גאנצע געלט לייגט ער אריין אין דעם, אויף דעם ארויף האט ער געזאגט אז דאס איז א אומנות פחותה, און ס'איז ענדערש צו אינוועסטירן אין א צווייטע סארט געשעפט. זאגט דער זוהר הקדוש ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו רבי חייא פתח ואמר שטייט א פסוק אין תהלים פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד תא חזי קודשא בריך הוא ברא עלמא די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט ואשליט עליה לאדם ער האט גענומען דעם מענטשן ער האט אים געמאכט געוועלטיגן דיהא מלכא על כולא ער זאל זיין דער קעניג אויף אלעס

דא בגין כך זכה בר נש לחיי עלמא דורך דעם איז דער מענטש זוכה צו חיי עולם הבא, ואתקשר באילנא דחיי און ער ווערט אנגעקניפט אינעם בוים פון לעבן. ולא עוד, אלא דהא צדקה, דער צדקה דאיהו עביד וואס ער טוט מיט דעם ארעמאן קיימא לעלמין דאס שטייט אויף אייביג דכתיב וצדקתו עומדת לעד.

להשקות את הגן ומשם יפרד, והיה לארבעה ראשים, רעדט מען פון דעם אז אלע השפעות קומען דורך דעם, טייטשט ער דאס אויס, ומשם יפרד, מאי יפרד, וואס צושפרייט זיך? אלא ההוא מזונא, די שפייז, ומשקיא און די געטראנק, דההוא נהר, פון דעם נהר, די שפע פון די מידת היסוד, נטיל גנתא כולא, די גן, די גארטן וואס דאס איז די מידת המלכות, ער באקומט אלעס,

רשע יראה וכעס, ווער איז דער רשע וואס זעהט דאס צו און ער ערגערט זיך, דא מלכות עובדי עבודה זרה, וואס עס שטערט זיי אז אלע השפעות גייען פאר די אידן, תא חזי מלכות שמים איהי בי מקדשא, די מלכות שמים וואס דאס איז די מידת המלכות איז ווי א בית המקדש, לקיימא כל מסכני בגו צלא דשרותא דשכינתא,

לקבל כלהו אקעגן אלע דיהבי צדקה, דאס הייסט וויבאלד זיי מאכן אז אנדערע זאלן געבן צדקה באקומען זיי א שכר אקעגן די אלע וואס געבן צדקה. תא חזי קום און זע, שטייט די פסוק ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים, יוסף איז דאך די מידת היסוד, זאגט ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פאר די אלע וואס שטייען און בעטן השפעות, אלין אינון דאס זענען די כל דקיימי וואס זיי שטייען אלע לאתזנא צו ווערן געשפייזט ולאתשקיא ווערן אנגעטרונקען מניה פון דעם מדת היסוד ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו, איתו דא כנסת ישראל דאס גייט ארויף אויף די מדת המלכות, אחיו, אלין שאר רתיכין די אנדערע מרכבות חיילין, די אלע מיליטערן, דכתיב בהו למען אחי ורעי.

ווייל נאר די אידן אליין באקומען די אלע השפעות בלא חבורא דעמין עובדי עבודה זרה בהדייהו אן דעם וואס די אלע אנדערע פעלקער זאלן זיך באהעפטן צוזאמען מיט זיי, בגין כך ביום השמיני עצרת תהיה לכם, דאס איז די פשט ולא עמד איש איתו קיין איינער קען זיך נישט אריינמישן נאר די אידן אליין באקומען דהא בזמנא דא צו יענע צייט איהו קודשא בריך הוא בלחודוי ער אליין בחבורא חדא עם ישראל ער באהעפט זיך אליין מיט די אידן דכתיב בהו אחי ורעי כמה דאוקמוה רבי ייסא פתר קרא בזמנא דקודשא בריך הוא יוקים לה לכנסת ישראל מעפרא די צייט ווען דער אייבערשטער וועט אויפהייבן די כנסת ישראל פון די ערד ויבעי לאנקמא און ער וועט וועלן נקמה נעמען נקמתא מעממיא עובדי עבודה זרה כדין כתיב ומעמים אין איש איתי קיינער וועט זיך נישט קענען פון די פעלקער אקעגן שטעלן די נקמה וואס דער אייבערשטער וועט אריין געבן אין זיי וכתיב הכא ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו כמה דאת אמר וינטלם וינשאם כל ימי עולם די אייבערשטער וועט דערהייבן די אידן און קיינער וועט זיי נישט קענען שעדיגן. זאגט דער רמב ם אין הלכות תשובה פרק א, אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, תשובה האט מען דאך געלערנט טוט מכפר זיין אויף אלע עבירות, ועצמו של יום הכיפורים מכפר אויך די טאג יום כיפור טוט מכפר זיין, אבער יש עבירות שהן מתכפרין בשעתן, ס'דא אזעלכע עבירות וואס מ'איז מתכפר גלייך אויפן פלאץ, ויש עבירות שאין מתכפרין אלא לאחר זמן, ס'דא עבירות וואס ווערט ערשט שפעטער מתכפר כיצד. עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת, געווענליך א מצוות עשה אויסער פסח און מילה, ועשה תשובה, אינו זז משם רירט ער זיך נישט אוועק פון דארט עד שמוחלין לו, ובאלו אויף די נאמר איז געזאגט געווארן שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם, די אייבערשטער וועט גלייך אויסהיילן די אפקערעריי. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת, אויף א מצוות לא תעשה וואס האט נישט קיין כרת, ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, איז די תשובה תולה, ס'הענגט, ויום הכיפורים מכפר, מ'ווארט ביז יום כיפור און דעמאלטס ענדיגט זיך די כפרה, ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, איז די תשובה ויום הכיפורים תולה, אלע ביידע הענגען נאר ויסורין הבאים עליו און די יסורים וואס קומען אויפן מענטש גומרין לו הכפרה דאס טוט אים ענדיגן די פארצייאונג ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין.

איז באקאנט, די הייליגע בני יששכר אין די הקדמה פונעם דרך פקודיך וואו ער איז זייער מאריך אין דעם, און ער ברענגט ארויס א קשיא, זאגט ער לכאורה די גמרא זאגט אין קידושין, ווען א מענטש האט מקדש געווען א פרוי על מנת שאני צדיק גמור, איז עס א גוטע קידושין, אפילו דער מענטש איז געווען א רשע גמור, ווייל איך זאג אז ער האט געהאט א הרהור תשובה, זעט מען דאך אז א הרהור תשובה אליין איז שוין גענוג, און דא שטייט אז ס'פעלט זיך אויס אזויפיל זאכן. און ער איז מאריך און ער ברענגט ארויס אז די עיקר תשובה קען זיין אפילו מיט א הרהור שבלב, אז מען האט חרטה, מען לאזט איבער די עבירה, און אזוי איז ער מאריך דארטן על פי דרכו בקודש. אין אנדערע פלעצער אין זיין ספר שרייבט ער אויכעט אז דאס וואס דער רמב ם זאגט דא אז ווען א מענטש האט חלילה געמאכט א חילול השם ווערט אים נישט נתכפר ביז ער שטארבט, זאגט ער דאס קען מען זייער לייכט מקיים זיין מיט דעם וואס מען איז זיך מוסר נפש ביי קרישמע, אויב מען האט אינזין אז מען וויל שטארבן על קידוש השם, ווערט עס שוין גערעכנט ווי דער מענטש איז געשטארבן און ער ווערט א נייער מענטש, און אפילו די הארבסטע עבירות, ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש, ווערן נתכפר אויף אזא מין אופן, און דעמאלטס האט מען שוין מקיים געווען אלע ד' חלקי כפרה. זאגט דער חרדים. אמרו זכרונם לברכה, די חזל האבן אונז געלערנט בעת התפילה ווען א מענטש דאווענט, לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, ס'זאל נישט זיין קיין צווישנשייד צווישן אים און די וואנט. והוא רמז לשכינה, ס'איז א רמז אז ווען א מענטש דאווענט זאל נישט זיין קיין שום הפסק צווישן אים און די שכינה הקדושה, שיסור ער זאל אפטון כל מחשבה רעה, או אפילו בלתי רעה, אפילו סתם א מחשבה נישט קיין שלעכטע, מלבבו פון זיין הארץ. ולא יכוון ער זאל נישט אינזין האבען אלא לפירוש מה שמוציא בשפתיו נאר די טייטש פון די ווערטער וואס ער זאגט ארויס מיטן מויל. ידמה האדם זה העולם לקיץ יפה, דער מענטש זאל פארשטעלן זיך ווי די וועלט איז א שיינע זומער, ואחרי מות אבער נאכן שטארבן לחורף קשה איז ווי א שווערע ווינטער, ואם לא יכין בקיץ טאמער מען האט זיך נישט צוגעגרייט געהעריג אין די זומער, אנגעגרייט עסן, אנגעגרייט הייצונג, ימות בחורף קען מען חלילה אויסגיין אין די ווינטער, דהיינו דכתיב לך אל נמלה עצל, דער פוילער מענטש זאל גיין צו די נמלה און זען ווי א גאנץ זומער ארבעט זי אריין אנצוגרייטן אויפן ווינטער, און אזוי זאל זיך דער מענטש ביים לעבן אנגרייטן אויף נאכדעם. עוד יש לפרש דאס באציט ער זיך אויף דעם פריערדיגן שטיקל, שלא יהא דבר חוצץ, וואס מיינט דער רמז אז ס'זאל נישט זיין קיין חציצה בינו לבין הקיר, היינו הגוף, אז די גוף אליין זאל נישט דא זיין, אלא כאילו איננו בעולם, דער מענטש זאל זיך באטראכטן ווי ער איז בכלל נישט אויף דעם עולם, ער האט נישט קיין גוף, וידבק נפשו בנפשו, ער זאל באהעפטן זיין נפש כביכול מיט די שכינה הקדושה, כאבן שואבת בברזל, ווי א מאגנאט וואס כאפט זיך צו צו אן אייזן. הצדיק היושב בארץ ישראל, אן ערליכער איד וואס ער וואוינט אין ארץ ישראל, מייחד איז ער מייחד דעם שם הוויה, ווייל העולם הבא שנברא בי', ומהארץ עד לרקיע פון די ערד ביז די הימל איז דאך א מהלך פון חמש מאות שנה, שהיא רמז לה' ראשונה של שם, דאס איז א רמז צום ערשטן ה' פון דעם שם, האדם שבארץ עומד על רגליו, דער מענטש וואס ער שטייט אויף דער ערד, רמז לו', ער זעט דאך אויס ווי א ו', און הארץ אשר יושב עליה די ערד אויף וואס ער זיצט, רמז לה' אחרונה שבשם, האבן מיר דעם שם הוויה. ובצאתו חוצה לארץ ווען ער גייט ארויס פונעם לאנד מפריד, טוט ער חלילה אפשיידן צווישן די אותיות פונעם שם. והאבות, אונזערע הייליגע עלטערן לא יצאו זענען טאקע נישט ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל, אלא על פי הדיבור נאר ווען דער אייבערשטער האט געהייסן, עוד נאך א זאך, כיוון שגולה האדם מן הארץ, וויבאלד א מענטש ווערט פארטריבן און ער גייט ארויס פון ארץ ישראל, גורם גלות לשכינה עמו, ס'איז דא נאך א חסרון אין דעם ווייל ער מאכט אז די שכינה זאל מיטגיין מיט אים און די שכינה זאל אויכעט אוועקגיין פון ארץ ישראל, ואם אדם בצרה בארץ איי וועסטו זאגן ס'איז מיר זייער ענג אין ארץ ישראל, ס'איז נישט דא קיין פרנסה, וכדומה, זאגט ער אויב דו ביסט ענג אין ארץ ישראל איז נישט געפערליך דיו לעבד להיות כרבו, ס'איז גענוג פארן עבד ער זאל זיין אזוי ווי דער רבי, פארן רעבן איז אויך ענג, עמו אנכי בצרה די אייבערשטער איז זיך משתתף בצרתן של ישראל. המובחר שבאדם הוא הלב, די אויסדערוועלטסטע חלק פונעם מענטש דאס איז זיין הארץ, רצוני לומר השכל, וכן אמרו אזוי האבן די חזל געזאגט, דעת חסרת אז ס'פעלט דיר וויסנשאפט מה קנית וואס האסטו יא קונה געווען, דעת קנית איינמאל דו האסט וויסנשאפט מה חסרת וואס פעלט דיר. והמכעיס ליוצרו, טאמער איינער טוט חלילה דערצערענען זיין באשעפער, במבחר הטובות שהיטיבו, מיט די בעסטע פון די טובות וואס ער האט אים מייטיב געווען מיט דעם דעת וואס דער אייבערשטער האט אים געשאנקען, כמה עונשו גדול, ווי גרויס איז חלילה זיין עונש.